בעזרת השם יתברך מסכת פסחים דף מ', מ'הייבן אן דף ל"ט עמוד ב', אונטן ביי די גמרא נאך די משנה, תנו רבנן, איז אזוי, אין די משנה האט מען געזען אין שורין את המורסן לתרנגולין, אבל חולטין, אז מען מעג חולט זיין וואס טייטש מען מעג נעמען מורסן וואס דאס איז די שאלעכץ פון ווייץ, וואס דאס איז בדרך כלל מחמיץ טאמער מען לייגט עס אריין אין וואסער, איז אריינלייגן אין וואסער טאר מען עס נישט אריינלייגן, אבער חולט זיין וואס טייטש מען מעג עס אריינלייגן אין גאר הייסע קאכעדיגע וואסער, אזוי ווערט עס שנעל אפגעקאכט, און דאס איז מונע ס'זאל נישט נחמץ ווערן. זאגט יעצט די גמרא, תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, אלו דברים שאין באין לידי חימוץ, דאס זענען זאכן וואס איז גורם אז ווייץ און מעהל זאל נישט נחמץ ווערן, האפוי ס'טייטש נאכדעם וואס מ'באקט א טייג קען עס מער נישט נחמץ ווערן, והמבושל, נאכדעם וואס מ'קאכט אפ א טייג צו ווייץ ווערט עס מער נישט נחמץ, וחלוט שחלטו ברותחין, אדער טאמער מ'איז עס חולט אין הייס וואסער, די חילוק צווישן מבושל און חלוט שחלטו ברותחין איז מבושל איז ווען מ'לייגט עס אריין אין קאלט וואסער, און מען קאכט אויף די וואסער מיט די ווייץ אדער מיט די מעהל אין די וואסער, און חלוט שחלטו איז טייטש אז מען קאכט קודם אויף די וואסער און נאך ס'איז אויפגעקאכט לייגט מען אריין אין דעם די מעהל צו די ווייץ און אזוי ווערט עס שנעל גראד אויפגעקאכט דאס איז אויך גורם זאל נישט נחמץ ווערן. אויף דעם פרעגט די גמרא אויף מבושל, מבושל, אדמבשל ליה מחמע, ס'טייטש וויאזוי קענסטו זאגן אז ווען מען קאכט אויף ווייץ צו מעהל איז עס גורם זאל נישט נחמץ ווערן, ווייל ברגע וואס מען לייגט עס אריין אין די וואסער פאר ס'ווערט אויפגעקאכט, דאס אליין איז גורם זאל נחמץ ווערן איז במילא ביז די וואסער וועט זיך אויפקאכן קען דאך עס נחמץ ווערן, אמר רב פפא במילא זאגט טאקע רב פפא, האפוי שבישלו קאמר. ס'טייטש אז אוודאי די תנא פון די ברייתא מיינט נישט צו זאגן אז ווען מען קאכט אויף מעהל אדער ווייץ מיט דעם וואס מען לייגט עס אריין אין קאלט וואסער און שפעטער קאכט מען עס אויף אוודאי ביי אזא אופן קען עס נחמץ ווערן, נאר די נקודה פון די ברייתא איז אז טאמער מען באקט אפ האפוי, דאס איז די ערשטע דוגמא פון די ברייתא, מען באקט אפ מעהל אדער ווייץ, מען באקט אפ א טייג, איז נאכדעם וואס מען האט עס אפגעבאקן, וואלט מען געמיינט אז יעצט אז מען גייט עס אויפקאכן קען עס צוריק נחמץ ווערן, דאס איז די חידוש פון די ברייתא, ס'איז נישט אזוי, אפילו מען קאכט עס אויף שפעטער קען עס מער נישט נחמץ ווערן, ווייל ס'איז שוין געבאקן. זאגט די גמרא ווייטער תניא מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, רבי יוסי ברבי יודא אומר, קמח שנפל לתוכו דלף, מעהל וואס טראפט אריין אין דעם וואסער פונעם דאך, ס'טראפלט אראפ וואסער, איז אפילו כל היום כולו אינו בא לידי חימוץ, אפילו ס'טראפט א גאנצע טאג, איז נישט גורם אז די מעהל זאל נחמץ ווערן פארוואס ווייל ווי לאנג ס'טראפט די טראפ אליין וואס ס'טראפט אריין אין די מעהל איז גורם זאל נישט נחמץ ווערן ווייל ס'האלט אין איין טראפן און דאס ארבעט אויס די טייג כאילו במילא עטס נישט נחמץ ווערן אמר רב פפא זאגט רב פפא והוא דעביד טיף להדי טיף דאס איז נאר טאמער ס'טראפט ממש איין טראפ גראד נאכן צווייטן אן קיין הפסק אינצווישן דאס איז גורם אז ווי לאנג ס'טראפט עטס נישט נחמץ ווערן אבער טאמער ס'דא א הפסק אינצווישן איז עס אוודאי נחמץ. זאגט די גמרא ווייטער, אמרי דבי רב שילא, ותיקא שרי, די תלמידים בית מדרש רב שילא האבן געזאגט אז ותיקא איז אזא מין מאכל וואס מען מאכט מיט זאלץ, דאס מעג מען מאכן פסח, מען מעג עס עסן פסח, ס'איז נישט קיין חמץ. איי פרעגט די גמרא, והתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא ותיקא אסור, אז ס'איז יא חמץ? זאגט די גמרא לא קשיא, הא דעבדיה במשחא ומילחא, דאס וואס שטייט אז מען מעג איז ווען מען מישט אויס די מעהל מיט אויל און מיט זאלץ אן קיין וואסער, ווייל די תנא פון די ברייתא האלט אז מי פירות ווערט נישט נחמץ און במילא ווערט עס טאקע נישט קיין חמץ, אבער הא די צווייטע ברייתא וואס זאגט ותיקא אסור רעדט זיך דעבדיה במיא ומילחא אז מען מאכט עס מיט וואסער און מיט זאלץ, וואס וואסער איז אוודאי גורם אז מעהל זאל חמצדיג ווערן, און פארדעם זאגט די ברייתא אז אסור, זאגט יעצט די גמרא ווייטער, אמר מר זוטרא, מר זוטרא האט געזאגט. לא לימחי איניש קדרא בקמחא דאבישנא, א מענטש זאל נישט אריינלייגן אין א מאכל אמאל וויל מען א רינעדיגע מאכל זאל ווערן מער געדעכט, מישט מען אריין אין דעם מעהל, איז זאגט מר זוטרא מען זאל נישט אריינמישן אזעלכע מעהל וואס די מעהל איז געמאכט פון אפגעבאקענע חיטים, וואס אונז האבן דאך שוין געזעהן אז נאכן באקן קען די חיטים מער נישט נחמץ ווערן, און ממילא וואלט איך געמיינט אז נאכדעם וואס מען באקט אפ חיטים און מאכט פון דעם מעהל קען מען עס יעצט אריינמישן אין א מאכל, דא זאגט מר זוטרא מען זאל דאס נישט טון פארוואס? דילמא לא בשיל שפיר ואתי לידי חימוץ, ווייל ס'קען זיין אז בשעת מ'האט אפגעבאקן און אפגעבראטן די ווייץ איז עס האט זיך עס נישט גוט אפגעבראטן און במילא קען עס יא נחמץ ווערן, איז פאר דעם אלס די חשש זאגט מר זוטרא זאל מען עס נישט אריינמישן אין קיין מאכל אפילו עס איז טאקע שוין אפגעבאקן. זאגט די גמרא ווייטער אמר רב יוסף האט רב יוסף געזאגט לא ליחלוט איניש תרי חיטי בהדי הדדי, וואס טייטש אונז האבן געזען אז מען מעג חולט זיין אז מען נעמט מעהל צו ווייץ און מען לייגט עס אריין אין גאר קאכעדיג וואסער דאס גורם זאל נישט נחמץ ווערן, פון דעסטוועגן זאגט ער מען זאל נישט נעמען צוויי חיטים צוזאמען און אריין לייגן הייס וואסער, פארוואס ווייל דילמא אזלא חדא ויתבה בציריא דחברתה, ווייל איין קערעלע קען זיך זעצן לעבן עפעס א שפאלט ביים צווייטן, ולא סליק להו דיקולא דמיא מארבע רוחתא, דאס וועט גורם זיין אז די היץ פון די וואסער זאל נישט אנקומען צו אלע זייטן פונעם ווייץ, ואתי לידי חימוץ, טייטש מען לייגט אריין צוויי ווייצעלעך אויפאמאל, איז איינס זיצט לעבן דעם צווייטן, און אזוי זיי קלעבן זיך אן איז עס גורם אז די וואסער נעמט זיי נישט ארום און ארום, און ממילא קען עס חמצ'דיג ווערן, און פאר דעם זאל מען נישט טון צוויי אויפאמאל נאר איינס אויפאמאל. זאגט די גמרא ווייטער ואמר אביי, האט אביי געזאגט, לא ליחרוך איניש תרי שיבולי בהדי הדדי, א מענטש זאל נישט אפברענען צוויי שיבולת ווייץ, שיבולת דאס איז די גאנצע ווייץ אויפאמאל, זאל מען נישט נעמען צוויי שיבולת'ן פון ווייץ און עס אריינלייגן אין פייער כדי עס זאל נישט נחמץ ווערן, ווייל דאס איז אויך א פאטענט גורם צו זיין זאל נישט נחמץ ווערן, פארוואס? דילמא נפקי מיא מהאי ובלע אידך ואתיא לידי חימוץ, פארוואס ווייל בשעת וואס מען ברענט עס אפ קומט ארויס די פייכטקייט פון דעם, און ממילא איז דא א חשש אז די פייכטקייט וועט ארויסקומען פון איין שיבולת אריינגיין אינעם צווייטן, עט עס גורם זיין די צווייטע זאל חמצ'דיג ווערן, פאר דעם טאר מען עס נישט טון, איי בעצם די פייכטקייט וואס ליגט דאך אין די ווייץ איז דאך מי פירות, נאר וואס דען מוז מען טאקע זאגן אז אביי האלט אז מי פירות קען טאקע נחמץ ווערן און פאר דעם טאר מען נישט צוויי אויף אמאל. אמר ליה רבא, האט רבא געזאגט אי הכי, אפילו חדא נמי, דילמא נפיק מהאי רישא ובלע אידך רישא, איז אפילו איינס זאגט רבא זאל מען אויך נישט מעגן, ווייל קען זיין די פייכטקייט וועט ארויס קומען פון איין זייט, און אריין גיין אין די צווייטע זייט אין אנדערע ווייצעלעך, און ממילא אפילו איינס אויף אמאל אויך נישט, אלא אמר רבא, נאר וואס דען זאגט רבא, אז אוודאי מעג מען צוויי אויף אמאל, און איינס אויף אמאל אויכעט, נאר פארוואס ווייל מי פירות נינהו ומי פירות אינן מחמיצין, ווייל רבא האלט אז מי פירות איז נישט מחמיץ, מילא טעכניש איז נישט קיין פראבלעם אפצוברענען די ווייץ אפילו עס קומט ארויס די פייכטקייט, און אפילו די פייכטקייט רירט צו אנדערע ווייצלעך, זאגט די גמרא, והדר ביה אביי מההיא דכל אגב מדלייהו לא מחמצי, אביי האט טאקע צוריק געצויגן, און ער האט טאקע געפסקנט ווי רבא אז מען מעג אפברענען איין ווייצל און עס האבן זיך צוויי שיבולת'ן צוזאמען עס איז נישט קיין פראבלעם, אבער נישט פשט ווייל ער האט געהאלטן ווי רבא אז מי פירות איז נישט מחמיץ, אוודאי האט ער געהאלטן אז מי פירות איז יא מחמיץ, נאר וואס דען די סיבה וואס ער האט מתיר געווען די סיבה וואס ער האט צוריקגעצויגן איז ווייל ער האט געהאלטן אז וואסער וואס פאלט כדרך נפילתו, למשל רעגן וואס טראפט כדרך נפילה, אדער די וואסער וואס קומט ארויס פון די ווייץ כדרך נפילה און ס'פאלט אויפן צווייטן ווייץ, דאס איז נישט מחמיץ, ס'איז נאר מחמיץ ווען א מענטש נעמט די וואסער צו די מי פירות און מישט עס אויס צוזאמען מיט מעל, אבער ווען ס'פאלט פון זיך איז נישט מחמיץ פארדעם מעג מען, פארדעם האט ער צוריקגעצויגן. דאמר אביי. ברענגט די גמרא א ראיה אז אביי האט טאקע צוריק געצויגן ווייל אביי האט געזאגט האי חצבא דאבישונא די פאס וואס מען פלעג אמאל אויסטריקענען חיטן אין פעסער מען האט גענומען א פאס מען האט עס אריין געלייגט אין א אויוון אין די פאס איז געלעגן חיטים איז די פאס סחיפא שרי טאמער עס איז איבער געדרייט וואס טייטש אז די עפענונג פון די פאס איז געבויגן אויף אראפ דעמאלטס מעג מען עס טון פסח מען מעג דארט אויסטריקענען ווייץ פסח פארוואס ווייל די וואסער וואס קומט ארויס אין די ווייץ טראפט גראד ארויס פון דעם פאס אבער זקיפא טאמער די פאס איז שטייעדיג אסור דעמאלטס טאר מען נישט אזוי אויסטריקענען קיין ווייץ ווייל די פייכטקייט וואס קומט ארויס אין די ווייץ גייט אריין אין אנדערע ווייצלעך און דאס איז גורם זאל נחמץ ווערן. איי, לכאורה, פארוואס זאגט נישט אביי אז אפילו ווען ס'איז איבערגעדרייט איז אויך א פראבלעם ווייל די פייכטקייט גייט ארויס פון איין ווייצל און גייט אריין אינעם צווייטן ווייצל, נאר וואס דען מוז מען טאקע זאגן אז ער האט צוריקגעצויגן, ער האט געהאלטן אוודאי מעג מען אפברענען אפאר ווייצלעך צוזאמען אויכעט און אסאך שיבולת צוזאמען, פארוואס ווייל ווילאנג ס'פאלט כדרך נפילתן איז עס נישט מחמיץ, נאר וואס דען טאמער ס'איז שטייעדיגערהייט און די וואסער זאמלט זיך אן אונטן, דאס איז שוין נישט כדרך נפילתן, דאס איז סתם א פארזאמלונג פון די משקה וואס מישט זיך אויס מיט די ווייץ, דאס האט אביי געהאלטן אז מי פירות איז מחמיץ און פארדעם טאר מען נישט. רבא אמר, און די גמרא זאגט רבא פארשטייט זיך קריגט זיך, ער זאגט אפילו זקיפא נמי שרי אפילו די פאס שטייט מעג מען אויך אריינלייגן אין דעם ווייץ און עס אפברענען פסח פארוואס ווייל מי פירות נינהו מי פירות אינם מחמיצין ווייל רבא כשיטתו אז מי פירות איז סתם אזוי נישט מחמיץ איז במילא נישט קיין פראבלעם זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן נאך א ברייתא, זאגט די ברייתא אין לותתין שעורין בפסח, לתיתה, וואס טייטש לותתין? לותתין איז מען נעמט שעורין, מען קען, ס'קען זיין חיטן אויך, מ'וועט באלד זען אין די גמרא, אבער מען נעמט שעורין און מען ווייקט עס איין אין וואסער, און אזוי שווענקט מען עס אפ מיט וואסער און גראד נאכדעם צוהאקט מען עס און מען מאכט פון דעם מעהל. די סיבה וואס מען האט עס אריינגעלייגט קודם אין וואסער ווייל ס'מאכט עס גרינגער אפצושיילן די שאלאכץ, כדי ס'טייטש ווען שפעטער ווען מען צוהאקט עס מיטן שטייסל איז עס גרינגער, על כל פנים דאס טאר מען נישט טון פסח, פארוואס? ווייל אפילו מען ווייקט עס טאקע איין אין וואסער ווי די מפרשים זענען מסביר אז מען נעמט עס זייער שנעל ארויס פון די וואסער און ממילא בעצם ווערט עס נישט קיין חמץ פון דעסט וועגן חכמים האבן מחמיר געווען מען זאל דאס נישט טון און פאר דעם זאגט די ברייתא אז טאמער מען האט עס יא געטון בדיעבד ואם לתת טאמער מען האט עס געטון איז אזוי נתבקעו אסורות לא נתבקעו מותרות טאמער די שעורים האבן זיך אנגעשוואלן מיט וואסער און זיי האבן זיך צושפאלטן דעמאלטס איז א סימן אז אוודאי גייט עס נחמץ ווערן יעצט איז עס נישט מחמת מ'האט זייער שנעל ארויסגענומען פון די וואסער, אבער טאמער ס'האט זיך צושפאלטן איז פשט שפעטער ווען מ'עט מאכן פון דעם א טייג עט עס נחמץ ווערן, פארדעם טאר מען דאס נישט נוצן, אבער טאמער ס'איז לא נתבקעו די שעורים האבן זיך נישט געשפאלטן דעמאלטס בדיעבד מעג מען עס שפעטער נוצן ווייל ס'עט נישט נחמץ ווערן, ס'מוז נישט זיין ס'עט נחמץ ווערן, רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט, שורן בחומץ וחומץ צומתן, ס'טייטש טאמער איינער זעט אז די שעורים האבן זיך אנגעשוואלן און ער וויל מונע זיין ס'זאל נישט נחמץ ווערן, זאגט ר' יוסי ס'איז דא א פאטענט, מ'קען עס נעמען און איינווייקן אין חומץ אין עסיג, און די עסיג איז גורם זאל איינגעצוימט ווערן, זאל זיך צוריק איינצוימען און איינקנייטשן, און במילא דאס איז גורם זאל נישט נחמץ ווערן ס'איז מונע עס זאל נישט ווערן קיין חמץ. זאגט די גמרא אמר שמואל האט שמואל געזאגט אין הלכה כר' יוסי די הלכה איז נישט אזוי און חומץ איז נישט קיין פאטענט צו מונע זיין די שעורים זאלן נישט נחמץ ווערן זאגט די גמרא אמר רב חסדא אמר מר עוקבא האט רב חסדא נאכגעזאגט פון מר עוקבא לא נתבקעו ממש אלא כל שאילו מניחן על פי חבית והן נתבקעות מאליהן ס'טייטש דאס וואס שטייט דא אין די ברייתא וואס מ'האט געזען אז נאך די לתיתה ווענדט זיך צו די שעורים זענען נתבקע געווארן טאמער זיי האבן זיך געשפאלטן האט מען געזען איז עס א פראבלעם מען טאר עס מער נישט ניצן, טאמער עס האט זיך נישט צושפאלטן איז נישט קיין פראבלעם, איז אויף דעם זאגט רב חסדא אמר מר עוקבא אז עס איז נישט ממש געשפאלטן אפילו עס איז אזוי מין אנגעשוואלן אז ווען מען נעמט עס און מען לייגט עס ארויף אויף א פאס פון וויין איז די שמעק פון וויין קען גורם זיין זאל שפאלטן, דאס אליין איז שוין אויך א פראבלעם אפילו עס האט נישט ממש געשפאלטן, ושמואל אמר שמואל קריגט זיך און ער זאגט ניין נתבקעו ממש אז אוודאי ווילאנג עס איז נישט ממש געשפאלטן איז עס נישט קיין פראבלעם, זאגט די גמרא טאקע עבד שמואל עובדא בדורא דבי בר חשו, שמואל האט טאקע געפסקנט להלכה אזוי, אין א כפר דארט ביים שטוב פון בר חשו איז געווען אזא געגנט האט ער אזוי געפסקנט אז נתבקעו ממש אז אלע שעורים וואס האבן זיך נישט ממש געשפאלטן אפילו ס'איז זייער אנגעשוואלן אפילו ווען מ'עט עס לייגן צוזאמען מיט וויין עט עס שפאלטן אבער ווילאנג ס'איז נישט געשפאלטן איז עס נישט קיין פראבלעם, און ס'מוז נישט זיין אז ס'וועט נחמץ ווערן און במילא מעג מען עס נוצן. זאגט די גמרא אמר רבה, האט רבה געזאגט, בעל נפש לא ילתות, אז א בעל נפש, א חסיד, זאל דאס נישט טון, זאל נישט מאכן אינגאנצן קיין לתיתה פסח. פרעגט די גמרא מאי איריא בעל נפש, אפילו כולי עלמא נמי, דהא תניא אין לותתין שעורים בפסח, ס'טייטש א בעל נפש, נאר א חסיד זאל זיך אזוי פירן, מ'האט דאך קלאר געזען אין די ברייתא אז לכתחילה זאל זיך קיינער נישט אזוי פירן. ענטפערט די גמרא הכי קאמר, בעל נפש אפילו חיטין דשרירי לא ילתות אז די ברייתא האט דאך גערעדט פון שעורין און ממילא אויף דעם זאגט רבה אז אפילו טאקע ביי שעורין ברגע וואס מען וואשט עס אפ קען עס גורם זיין זאל נחמץ ווערן אבער חיטין פון חיטין האט די ברייתא נישט גערעדט חיטין איז אסאך הארטער פון שעורין און ממילא ביי חיטין בעצם זאגט די סברא אז דאס זאל מען מעגן אפשווענקען מיט וואסער ווייל ס'איז נישט גורם אינגאנצן זאל נחמץ ווערן און פון דעם האט די ברייתא נישט גערעדט אויף דעם זאגט רבה אז א חסיד זאל נאכאלץ מחמיר זיין און זאל אפילו נישט אפשווענקען קיין חיטין אמר ליה רב נחמן, רב נחמן קריגט זיך, און רב נחמן זאגט צו רבה, מאן דציית ליה לאבא, דער וואס פאלגט אבא, אבא דאס איז א כינוי אויף רבה, וואס רש"י זאגט אז אבא איז א כינוי פון א רב, על כל פנים זאגט ער דער וואס פאלגט רבה, אכיל נהמא דעיפושא, ער עסט ברויט וואס איז נישט ריין, וואס טייטש וואס איז פארשימלט, וואס טייטש רב נחמן האלט אז פארקערט, ס'נישט קיין שום ענין מחמיר צו זיין ביי ווייץ אזוי ווי מ'איז מחמיר ביי שעורין, ווייל ווייץ איז טאקע הארטער פון שעורין, און במילא ביי ווייץ מעג מען אוודאי עס אפשווענקען, דהא בי רב הונא לתתי, ובי רבא בר אבין לתתי, און מען זעט טאקע אז אין די שטוב פון רב הונא און די שטוב פון רבא בר אבין האט מען זיך טאקע אזוי געפירט, אפצושווענקען די ווייץ איידער מען האט געמאכט פון דעם מצה. זאגט די גמרא ורבא אמר, רבא קריגט זיך סיי אויף רבה און סיי אויף רב נחמן, און ער זאגט אסור ללתות, נישט לחומרא, נישט קיין חסיד, נאר קיינער טאר נישט אפשווענקען קיין חיטין פסח. איי פרעגט די גמרא אלא הא דתניא, איין לותתין שעורין בפסח, שעורין הוא דלא הא חיטי שרי, ס'איז דאך געשטאנען די ברייתא נאר שעורין, איז משמע אז חיטין מעג מען יא, פארוואס זאגט רבא חיטין טאר מען נישט? זאגט די גמרא לא מיבעיא קאמר,

ביי שעורין דארף מען די חידוש, און פאר דעם זאגט די ברייתא לגבי שעורין, אבער אוודאי ביי חיטן איז אויכעט אזוי זאגט רבא, און חיטן טאר מען נישט לותת זיין, חיטן טאר מען נישט אפשווענקען מיט קיין וואסער, זאגט די גמרא אבער למעשה הדר אמר רבא, רבא האט צוריק געצויגן, און ער האט געזאגט מותר ללתות, מען מעג אוודאי יא אפשווענקן חיטן פסח דתניא, אזוי האט מען געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט יוצאין בפת נקיה והדראה, מען איז יוצא די חובה פון מצה סיי מיט ריינע ברויט, און סיי מיט הדראה, מען האט געזען דאס איז שמוציגע ברויט, וואס טייטש די חיטן איז אינגאנצן נישט אפגערייניגט פון די שמוץ, על כל פנים, זאגט די גמרא, ואי אפשר נקיה בלא לתיתה, וואס טייטש ס'איז נישט מעגליך צו האבן ריינע ברויט אויף מצה, ס'איז נישט מעגליך צו האבן א ריינע מצה, ריינע מעהל, טאמער מ'שווענקט נישט קודם אפ די ווייץ, און במילא מוז זיין, זאגט רבא, אז טאקע מ'מעג עס אפשווענקען פארדעם האט רבא צוריקגעצויגן, פרעגט אבער די גמרא, איתיביה רב פפא לרבא, פרעגט רב פפא צו רבא אזוי קען נישט זיין, מעהל זאל זיין ריין אן דעם וואס מ'שווענקט עס אפ, שטייט דאך אין א ברייתא הקמחים והסלתות של נכרים, קמח דאס איז מעהל, סולת דאס איז גאר ריינע מעהל, על כל פנים סיי קמח און סיי סולת פון גוים, של כפרים טהורים ושל כרכים טמאים, איז פון די כפרים אין די פעלדער און די דערפלעך וואס גוים וואוינען דארט, דארט ווען מען קויפט די קמחים און די סולת פונעם גוי, איז דארט איז עס נישט מקבל קיין טומאה, פארוואס? ווייל די גוים דארט איז נישט געווען די מנהג עס אפצורייניגן מיט וואסער, און ממילא איז עס נישט מוכשר לקבל טומאה, אבער אין די שטעט ושל כרכין טמאים ווייל אין די שטעט איז יא געווען די מנהג אפצושווענקן די קמח און די סולת מיט וואסער, און ממילא ברגע וואס האט צוגערירט וואסער איז עס מוכשר לקבל טומאה, קען עס טמא ווערן. על כל פנים פירט רב פפא אויס די קשיא, דכפרים מאי טעמא? וואס איז טאקע די טעם אז אין די כפרים איז עס נישט מקבל קיין טומאה? לאו משום דלא לתתי, איז אוודאי די טעם ווייל מען שווענקט עס נישט אפ, וקא קרי ליה סולת, פון דעסוועגן זעהן מיר אז די ברייתא זאגט הקמחים והסלתות אז ס'איז דא סולת אין די כפרים אפילו מ'שווענקט עס נישט אפ, סולת האמיר געשמועסט דאס איז ריינע מעהל, זעהן מיר אז ס'איז שייך צו האבן ריינע מעהל אפילו אן אפשווענקען, זאגט די גמרא אבער זאגט רבא ניין ס'איז נישט קיין ראיה, תרגומא אקמחא, מ'קען זאגן אז דאס גייט ארויף נאר אויף קמח, אז וואס אז דאס איז געשטאנען אין די ברייתא של כפרים טהורים דאס איז נאר קמח ווייל סולת איז נישט דא אין קיין כפרים, ווייל סולת דאס איז ריינע מעהל, און ריין איז נאר נאכדעם וואס מען שווענקט עס אפ, זאגט אבער די גמרא, בתר דנפיק, נאכדעם וואס רבא האט אזוי פארענטפערט די ברייתא צו רב פפא, אמר האט רב פפא חרטה געהאט, און געזאגט מאי טעמא לא אימא ליה כ'וואלט געדארפט פרעגן א בעסערע קשיא, וואס אויף די קשיא וואלט ער מיר נישט געקענט ענטפערן די תירוץ, כ'וואלט אים געדארפט פרעגן מהא דאמר רב זירא אמר רבי ירמיה אמר שמואל, חיטין של מנחות, אין לותתין אותם, אז די חיטין פון מנחות טאר מען נישט מאכן לתיתה, ס'טייטש מען טאר עס נישט אויסשווענקען, וקא קרי להו סולת, פון דעסטוועגן זעהן מיר די תורה רופט עס סולת, און במילא אז די תורה רופט עס סולת און מ'טאר עס נישט אפשווענקען, זעהן מיר אז מ'קען האבן סולת ריינע מעהל אן אפשווענקען, און במילא האמיר טאקע אזא ראיה, קומט אויס אז דאס וואס רבא האט געזאגט מותר ללתות, האט געברענגט א ראיה פון א ברייתא יוצאין בפת נקיה, מוז נישט זיין אז פת נקיה מיינט אפגעשווענקטע מעהל, זאגט אבער די גמרא הדר אמר רבא, רבא האט שפעטער געזאגט נישט נאר אז מ'מעג אפשווענקען די מעהל, נאר מצוה ללתות, ס'איז א מצוה אפצושווענקן די חיטין איידער מען מאכט פון דעם מצה, שנאמר וואס שטייט אין פסוק ושמרתם את המצות, אז מען דארף אויפפאסן אויף די מצה די מצה זאל נישט חמצ'דיג ווערן, און במילא אי לא דבעי לתיתה, שימור למאי, טאמער מען טאר נישט אפשווענקן די ווייץ פאר מען מאכט פון דעם מעהל, און וואס טייטש מען דארף עס אפהיטן ס'זאל נישט חמצ'דיג ווערן, און ווי די מפרשים זענען מסביר, די גמרא האט גראד פארשטאנען אז ס'קען נישט זיין, דער פסוק זאגט ושמרתם את המצות, נאכדעם וואס מען מישט אויס די מעהל מיט די וואסער דארף מען אויפפאסן ס'זאל נישט חמצ'דיג ווערן, ווייל דאס איז פשוט אז דעמאלטס דארף מען אויפפאסן, ווייל וואס דען, אז מען וועט אז ס'וועט חמצ'דיג ווערן וועט מען דאך נישט טארן עסן, נאר וואס דען די שמירה וואס מען רעדט דא, פון ושמרתם את המצות האט די גמרא גראד פארשטאנען מוז זיין דאס גייט ארויף אויף פריערט איידער מען מישט אויס די מעהל מיט די וואסער, נאר וואס דען דאס גייט אוודאי ארויף אויף לתיתה ווען מען שווענקט אפ די חיטן, און אויף דעם זעהן מיר ושמרתם את המצות מען דארף אויפפאסן זאל נישט חמצ'דיג ווערן, אבער אוודאי לתיתה מעג מען מאכן, ס'א מצוה אפצואוואשן און אויפפאסן זאל נישט חמצ'דיג ווערן, זאגט רבא א ראיה אז מען מוז טאקע זאגן ושמרתם את המצות מיינט פון אנפאנג ווען ס'איז נאך ווייץ, זאגט ער אזוי, אי שימור דלישה, שימור דלישה לאו שימור הוא, וואס טייטש טאמער ס'מיינט און שמרתם את המצות מ'דארף אויפפאסן אז ביים קנעטן דארף מען אויפפאסן זאל נישט חמץ'דיג ווערן, דאס הייסט נישט קיין שמירה, און ער ברענגט א ראיה ווייל דאמר רב הונא, רב הונא האט געזאגט, בציקות של נכרים, טאמער איז דא א טייג פון א גוי וואס איז נישט נחמץ געווארן, אדם ממלא כריסו מהן, ובלבד שיאכל כזית מצה באחרונה, איז מעג מען עס עסן פסח ביינאכט ס'איז נישט חמץ, אבער פון דעסוועגן, ס'הייסט נישט קיין מצה שמורה, און שמירה דארף נאך זיין לשמה אויכעט, דאס הייסט נישט מצה שמורה פארוואס? ווייל מ'האט נישט אויפגעפאסט אויף דעם, די גוי האט נישט אויפגעפאסט, יעצט זעהן מיר דאך פון דעם אז באחרונה אין, בראשונה לא, אז דווקא פון אייגענע מצות מיט דעם קען מען יוצא זיין, אבער מיט מצה וואס מ'האט גענומען די טייג פון א גוי, איז מיט דעם קען מען נישט יוצא זיין די חובה פון מצה, מאי טעמא? פארוואס? משום דלא עבד בהו שימור, ווייל ס'הייסט נישט קיין מצה שמורה. איי ולעביד ליה שימור מאפייה ואילך? פרעגט רבא, וואס איז די פראבלעם? טאמער דו זאגסט מיר אז מ'דארף נישט אויפפאסן אויף די מצה נאך ווען ס'ווייץ און נאך ווען ס'מעהל, און מ'קען אויפפאסן נאר פון די לישה פון בשעת'ן קנעטן, איז מיט די זעלבע סברה קענסטו מיר זאגן אז מ'דארף אויפפאסן אויף דעם בשעת'ן באקן, וואס טייטש אז שימור איז נישט טייטש מ'דארף א גאנצע צייט אויפפאסן? נאר ערגעץ ווי דארף עפעס זיין א תקופה וואס מען פאסט אויף אויף דעם, און ממילא זאגט רבא ווען מען נעמט טייג פון א גוי זאל מען אויפפאסן אויף דעם בשעת'ן באקן זאל נישט נחמץ ווערן, וואס טייטש מען וועט עס טון לשמה, און דאס אליין וועט זיין גענוג, און פון דעם וואס מען זעט אז ס'איז נישט אזוי אז מען קען נישט נוצן די טייג אויף יוצא זיין די חובה פון מצה, אלא לאו שמע מינה שימור מעיקרא בעינן, איז טאקע א ראיה אז מען דארף האבן שימור פון אנפאנג, וואס טייטש פון נאך פאר'ן קנעטן, ווען ס'איז נאך קערעלעך, ווען ס'איז נאך ווייץ, און מען דארף אויפפאסן בשעת וואס מען שווענקט עס אפ זאל נישט נחמץ ווערן, זאגט אבער די גמרא ניין, ס'נישט קיין ראיה, וממאי דילמא שאני התם דבעידנא דנחית לשימור לא עבד לה שימור, זאגט די גמרא דארט איז אנדערש, ווייל ווען מען קויפט טייג פון א גוי איז פשט ס'איז שוין טייג, בשעת וואס מען האט געמישט די מעהל מיט די וואסער איז דאך א איד נישט געווען דערביי, ס'נישט געווען לשמה, און ממילא דארט אפשר פאר דעם זאגט די ברייתא מען קען נישט יוצא זיין מיט דעם, אבל היכא דבעידנא דנחית לשימור עביד לה שימור, הכי נמי דשימור דלישה הוי שימור, אבער קען זיין פון נאכן קנעטן דארף מען שימור, ס'טייטש טאמער א איד קנעט, איז אפילו ס'נישט געווען קיין שימור אנפאנג, אפילו מ'האט נישט אויפגעפאסט אויף די מעהל פון פארדעם, איז הייסט דאס אויך א גוטע שימור, ממילא קען זיין ושמרתם את המצות מיינט פון די קנעטן און ווייטער, פון פארדעם איז נישט שייך קיין שימור, און ממילא מוז נישט זיין אז ס'איז א מצוה אפצושווענקען די ווייץ אזוי ווי רבא האט געזאגט, זאגט די גמרא אבער ואפילו הכי לא הדר ביה רבא, רבא האט נישט צוריקגעצויגן, און רבא האט נאך אלץ געהאלטן אז ס'איז א מצוה אויפצופאסן פון אנפאנג פון ווען ס'איז נאך ווייץ, דאמר להו להנהו דמהפכי כיפי, ווייל רבא פלעגט זאגן פאר די מענטשן וואס שטייען אין די פעלד דארט מיט די תביעה און דרייען עס איבער אויפן פעלד, כי מהפכיתו הפיכו לשם מצוה, אז ווען עטס קערטס איבער דארט די תביעה טוטס עס לשם מצוה, אלמא קסבר, שימור מעיקרא מתחילתו ועד סופו בעינן זעהן מיר אז רבא האט טאקע געהאלטן מען דארף האבן שימור פון אנפאנג ביז צום סוף, זאגט די גמרא טאקע אן אמורא וואס האט זיך אזוי געפירט, מר בריה דרבינא, מנקטא ליה אימיה בארבי, זיין מאמע פלעג אים צאמנעמען ווייץ און עס אריינלייגן דארטן אזא פלאץ פון די בהמות עסן פון דעם ס'טייטש האט אויפגעפאסט אויף די ווייץ נאך גראד ביים קלויבן די ווייץ האט זי שוין געמאכט א שימור און אויפגעפאסט זאל נישט נאס ווערן און זי האט עס געטון לשם מצות מצוה, זעהן מיר אז האט זיך אויך געפירט ווי רבא אז מען דארף האבן שימור פון אנפאנג, זאגט די גמרא ווייטער, ההיא ארבא דחיטי דטבעא בחישתא, ס'איז געווען א שיף פון ווייץ וואס האט זיך איינגעזינקען אין א טייך פאר פסח, שריא רבא לזבוני לנכרים, שפעטער האט מען געטראפן די ווייץ דארט אין די וואסער, מ'האט עס ארויסגענומען פון די וואסער, איז רבא האט געלאזט פארקויפן די ווייץ פאר גוים, נישט פאר אידן, פארוואס? ווייל היות ס'איז געווען אין די וואסער, איז דא א חשש אז ס'איז נחמץ געווארן, ממילא פסח קומט, האט ער אויפגעפאסט אז פאר פסח זאל מען עס נישט פארקויפן פאר א איד, פרעגט די גמרא איתיביה רבה בר ליואי לרבא, האט רבה בר ליואי א קשיא געפרעגט אויף רבא פון א ברייתא, שטייט אין א ברייתא, בגד שאבד בו כלאים, א בגד וואס איז פארלוירן געווארן אין דעם כלאים, וואס טייטש לאמיר זאגן א וואלנע בגד, וואס איז דא עפעס א פאדעם פון פשתן וואס איז ערגעץ אין די בגד, ס'איז נישט ניכר וואו דאס איז, הרי זה לא ימכרנו לנכרי, זאל מען עס נישט פארקויפן פאר א גוי, ווייל ס'איז דא א חשש אז דער גוי וועט שפעטער פארקויפן פאר א איד, און דער איד וועט נכשל ווערן אין שעטנז, טאמער מען זעט קלאר וואו ס'איז, וואו דער וואל, וואו דער פשתן איז, איז נישט דא אזא חשש, ווייל דער איד וועט גראד זען, אבער טאמער ס'איז פארלוירן טאר מען דאס נישט פארקויפן פאר א גוי אויך, פארוואס ווייל טאמער עט עס פארקויפן פאר א איד, די זעלבע זאך ולא יעשה בו מרדעת לחמור, מען טאר נישט מאכן פון דעם א מרדעת דאס א זאך וואס מען לייגט אויף א חמור כדי צו רייטן אויף דעם, טאר מען נישט מאכן אזא סארט בגד, פארוואס ווייל ס'דא א חשש אז דער איד העט שפעטער ארויסשלעפן פון דעם א פאדעם און עס אריין נייען אין זיין בגד און ער העט פארגעסן אז ס'איז שעטנז, אבל אבער, זאגט די ברייתא עושין אותו תכריכין למת, פאר א מת מעג מען מאכן פון דעם תכריכים, פארוואס? ווייל די בגדי מת איז אסור בהנאה, ממילא נישט דא קיין חשש איינער עט ארויס נעמען פון דעם פעדעמער, און א מת איז דאך נישט מצווה צו היטן קיין מצוות ממילא מעג מען דאס טון, על כל פנים זעהט מען אין די ברייתא, לנכרי מאי טעמא לא, לאו משום דהדר מזבין לישראל, אז מען טאר עס נישט פארקויפן פאר א גוי, פארוואס טאמער די גוי עט עס פארקויפן פאר א איד און ממילא זאגט רבה בר ליואי דא אויך, פארוואס לאזטו פארקויפן די ווייץ פאר גוים, זאל מען חושש זיין אז דער גוי עט עס פארקויפן פאר א איד און די איד וועט נכשל ווערן מיט חמץ, זאגט די גמרא הדר אמר רבא, רבא האט טאקע צוריק געצויגן און געזאגט לזבינהו קבא קבא לישראל כי היכי דכליא קמי פסחא, אז אוודאי די ווייץ וואס איז דארט איינגעזינקען מעג מען פארקויפן פאר אידן, נאר מען זאל פארקויפן קליינע קבין ס'טייטש קליינע מאסן אויפאמאל, כדי עס זאל נישט איבערבלייבן ביז פסח, אז ביז קומט פסח זאל גארנישט זיין פון דעם און ממילא זאלן אידן נישט נכשל ווערן מיט חמץ. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, אין מוללין את הקדירה בפסח, מ'טאר נישט אריינלייגן מעהל אין א תבשיל פסח, פארוואס? טאמער די ווייץ די מעהל וואס מ'לייגט אריין אין דעם עט נחמץ ווערן פאר ס'ווערט אפגעקאכט, און ס'רעדט זיך פארשטייט זיך אז די תבשיל איז נישט צו הייס, ווייל טאמער ס'איז זייער הייס האט מען דאך געזען אז חלט'ן מעג מען, אין גאר הייסע וואסער מעג מען אריינלייגן מעל, פארוואס ווייל ס'איז מונע עס זאל חמצ'דיג ווערן, אבער טאמער עס איז א סתם אזוי א תבשיל וואס איז נישט צו הייס, טאר מען נישט אריינלייגן אין דעם מעל, ווייל ס'קען חמצ'דיג ווערן, והרוצה שימלול, איינער וואס וויל יא מולל זיין ער וויל אריינלייגן מעל אין א תבשיל, איז נותן את הקמח ואחר כך נותן את החומץ, זאל אריינלייגן מעל, און גראד נאכדעם אריינלייגן חומץ, וואס ווען מען לייגט אריין חומץ אין א טאפשל איז עס גורם אז די טאפשל זאל שנעלערהייט קאכן זאל שנעלער אויפגעקאכט ווערן וואס דאס איז גורם נאכדעם וואס ס'איז אויפגעקאכט אז די מעהל קען מער נישט נחמץ ווערן ויש אומרים ס'איז דא וואס זאגן אף נותן את החומץ ואחר כך נותן את הקמח אז מען מוז נישט אריינלייגן די מעהל און נאכדעם די חומץ נאר מען קען אריינלייגן קודם די חומץ און נאכדעם די מעהל און דאס איז נאכאלץ די מעהל עט שנעלערהייט אויפגעקאכט ווערן און במילא עט עס נישט נחמץ ווערן זאגט די גמרא מאן יש אומרים ווער איז דאס די יש אומרים? אמר רב חסדא רבי יהודה היא, דאס איז רבי יהודה דתנן אזוי מען האט געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין שבת האילפס והקדירה שהעבירן מרותחין לא יתן לתוכן תבלין, א טאפ וואס מען האט אראפגענומען פון א פייער וואס דאס א כלי ראשון טאר מען נישט אריין לייגן אין אים תבלינים ספייסעס, פארוואס ווייל ס'ווערט אויפגעקאכט אין דעם מ'האלט א כלי ראשון קען קאכן די תבלינים, אבל נותן לתוך הקערה או לתוך התמחוי, אבער מען מעג נעמען די טאפשל אריין לייגן אין א טעלער, די טעלער איז שוין א כלי שני, און נאכדעם וואס ס'איז א כלי שני מעג מען שוין אריין לייגן דעם תבלינים. רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, לכל הוא נותן חוץ מדבר שיש בו חומץ וציר, ס'טייטש אין א כלי שני מעג מען טאקע אריין לייגן תבלינים, אבער טאמער ס'דא אין דעם חומץ, דאס איז עסיג אדער ציר, דאס אויך א שארפע משקה וואס קומט ארויס פון פיש, דעמאלטס טאר מען נישט אריין לייגן אין דעם תבלינים, פארוואס? ווייל אפילו ס'טאקע אין א כלי שני, אבער די חומץ וציר איז גורם אז די היץ זאל בלייבן מיט דעם, ס'איז גורם ס'זאל נאכאלץ קאכן, און ממילא טאר מען נישט אריינלייגן אין דעם תבלינים ווייל מ'איז נאך אלץ עובר אויף בישול, איז זעהן מיר אז רבי יהודה האלט אז ווילאנג ס'איז דא חומץ אין דעם אפילו מ'האט אריינגעלייגט די חומץ פריער בלייבט די היץ סאך לענגער ס'טייטש ס'איז נאך אלץ הייס פארדעם טאר מען נישט אריינלייגן קיין תבלינים און פארדעם זאגט רב חסדא דא אויך ביי אונז וואס די יש אומרים זאגן אז אפילו מ'לייגט אריין חומץ נאכדעם מעג מען אריינלייגן קמח פארוואס ווייל די חומץ איז נאך אלץ גורם אז די קמח זאל זיך שנעל אפקאכן דאס שטימט כשיטת רבי יהודה וואס האלט אז נאכדעם וואס מ'לייגט אריין חומץ בלייבט די היץ דארט א לאנגע צייט, מה שאין כן די תנא קמא האלט ניין, אז די חומץ איז גורם זאל שנעלערהייט אויפקאכן, אבער דאס איז אלץ, טייטש מען לייגט אריין קמח און נאכדעם לייגט מען אריין חומץ, געבט עס א שנעלע קאך אויף און ס'איז גורם אז די קמח זאל נישט נחמץ ווערן, אבער טאמער מען לייגט קודם אריין חומץ, קאכט עס טאקע שנעל אויף אבער די קמח איז נאכנישט דא, יעצט אז דו לייגסט אריין קמח איז שוין צו שפעט לויט די תנא קמא. איי פרעגט די גמרא ונוקמה כרבי יוסי, פארוואס זעצט מען נישט איין די יש אומרים כשיטת רבי יוסי, וואס אונז האבן שוין געזען די רבי יוסי, דתניא אזוי מ'האט געלערנט אין א ברייתא רבי יוסי אומר, שורן בחומץ וחומץ צומתן, אז רבי יוסי האט געזאגט אז אז מען וויל מונע זיין די שעורים זאל נישט נחמץ ווערן, זאל מען אריינלייגן די שעורים אין עסיג, און די עסיג איז גורם אז עס זאל נישט נחמץ ווערן פארוואס? ווייל דאס קוועטשט צאם די שעורים, ס'צוימט עס איין, וואס דאס לאזט עס נישט נחמץ ווערן, איז על כל פנים זאגט דא אויך, אז די יש אומרים זאגט אז נאכדעם וואס מען לייגט אריין חומץ, יעצט קענסטו אריינלייגן וויפיל קמח דו ווילסט, ווייל די חומץ איז גורם אז די קמח זאל נישט קענען נחמץ ווערן נישט פשט ווייל ס'ווערט שנעלערהייט אויפגעקאכט נאר ווייל טעכניש ס'צוימט איין און ס'קוועטשט איין די קמח און די קמח קען טעכניש נישט נחמץ ווערן, ענטפערט די גמרא ניין ווייל כי אשמעינן ליה לר' יוסי הני מילי דאיתיה בעיניה אבל על ידי תערובת לא ס'טייטש טאמער מ'האט חומץ אריין אליין ריינע חומץ, דארט האט רבי יוסי געזאגט ס'קוועטשט צאם די שעורה, אבער דא וואס אריינגעמישט אין א תבשיל, דא האט רבי יוסי נישט געהאלטן זיין דין, זאגט די גמרא, עולא אמר, עולא ער קריגט זיך אויף ביידע סיי אויף די תנא קמא, סיי אויף די יש אומרים, און ער זאגט אחד זה ואחד זה אסור, משום לך לך אמרינן נזירא סחור סחור לכרמא לא תקרב, אזוי ווי מ'זאגט פאר א נזיר גיי אוועק פון א כרם, גיי אוועק פון א וויינגארטן, שטיי ווייט פון וויין, נישט דריי זיך דא אז שפעטער נכשל ווערן נאר גיי אוועק, די זעלבע זאך זאגט עולא, מען שטייט אוועק פון יעדע זאך וואס קען צוקומען צו א חימוץ, און במילא זאל זיך א מענטש נישט באנוצן מיט די פאטענט אז מען לייגט אריין חומץ נאך די מעהל צו פאר די מעהל, נאר וואס דען מען זאל אינגאנצן נישט מולל זיין א קדירה, וואס טייטש אז איינער וויל געדעכט מאכן א מאכל זאל ער אינגאנצן נישט אריינגיסן קיין קמח פסח, זאגט די גמרא, רב פפא שרי ליה לבורדיקי דבי ריש גלותא, רב פפא האט מתיר געווען פאר די בעקערס פון די שטוב פון ריש גלותא, לממחה קדירה בחסיסי, דיק צו מאכן א מאכל מיט געבראטענע חיטן, פארוואס? ווייל געבראטענע חיטן האט מען דאך שוין געזען קען נישט נחמץ ווערן, און ממילא האט ער געלאזט געדעכט מאכן מאכלים מיט דעם וואס מ'לייגט אריין מעהל פון אזעלכע חיטן. זאגט די גמרא אמר רבא, האט רבא געזאגט אויף דעם, איכא דשרי כי האי מילתא בדוכתא דשכיחי עבדי, קען דען זיין אז רב פפא האט מתיר געווען אין שטוב פון ריש גלותא וואס האבן זיך געדרייט דארט קנעכט, צו טוהן אזא זאך און אריינמישן דעם מעהל אין א מאכל, קען דאך נישט זיין פארוואס? ווייל קנעכט זענען שטארק מיקל אין איסורים זענען מזלזל אין איסורים און במילא קען נישט זיין מ'זאל זיי מתיר זיין אריינצולייגן אזא סארט מעהל און פארוואס איז די מפרשים מסביר ווייל מ'האט דאך שוין געזעהן אז אפילו די געבראטענע ווייץ איז אלעמאל דא א חשש אז מ'בראט צוויי ווייץ צוזאמען עט איינס צורירן די אנדערע ס'עט נישט זיין גוט געבראטן מילא די קנעכט עלן אויך מיקל זיין און במילא האט רבא געזאגט ס'איז נישט קיין גלייכע זאך זיי מתיר צו זיין אזא זאך זאגט די גמרא איכא דאמרי א צווייטע לשון אז רבא גופא מחי לה קידרא בחסיסי אז רבא אליין האט געדעכט געמאכט א מאכל מיט דעם וואס ער האט אריינגעמישט דעם מעהל פון געבראטענע ווייץ.